בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף לז, מ'הייבן אן דף לז עמוד א', פינף שורות פון אויבן, אמר רב יהודה אמר שמואל, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, יתומים אין צריכין פרוזבול, יתומים וואס מען איז זיי שולדיג געלט, דארפן זיי נישט קיין פרוזבול זיי קענען גובה זיין די געלט אפילו נאך שמיטה אויכעט, אפילו אן קיין פרוזבול, וכן תנא רמי בר חמא, מען האט עס אויך געלערנט אין א ברייתא יתומים אין צריכין פרוזבול פארוואס? ווייל דרבן גמליאל ובית דינו אביהן של יתומים, רבן גמליאל מיט זיין בית דין זיי זענען די אביהן של יתומים, פשט די נשיאים די בתי דינים פון יעדן דור, זיי זענען כאילו די טאטעס פון די יתומים פשט זיי זענען ממונה אויף די יתומים און אויף זייער נכסים, און ממילא כאילו אלעס איז שוין מסור לבית דין, פעלט נישט אויס דא קיין פרוזבול איבערצוגעבן די חובות צו בית דין ווייל ס'ליגט שוין ביי בית דין, און ממילא קען מען גובה זיין די חובות נאך שמיטה אויך. זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם, מ'האמיר געלערנט אין א משנה, אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע, פשט, ווי רש"י איז דאס מסביר, אנדערע מפרשים לערנען אנדערש אבער רש"י איז דאס מסביר אזוי, אז היות וואס נארמאל איז א הלוואה נאר דארט וואו עס איז דא קרקע, דארט וואו די לוה האט קרקע, ווייל נארמאל א מלווה וויל נישט פארבארגן זיין געלט פאר איינעם וואס האט נישט קיין קרקע, ווייל ווער ווייסט פון וואו ער וועט קענען צוריק צאלן די חוב, איז פארדעם די תקנה וואס חז"ל האבן מתקן געווען תקנת פרוזבול, איז אויך נאר דארט ווי א לוה האט קרקע, ווייל די תקנת חכמים איז נאר ביי מילתא דשכיחא, ביי א מילתא דלא שכיחא האבן חז"ל נארמאל נישט גוזר געווען קיין גזירות, מ'האט נישט מתקן געווען קיין תקנות, איז פאר דעם תקנת פרוזבול איז נאר ביי א אופן וואס איז שכיח, פשט נאר דארט ווי די לוה האט קרקע, טאמער די לוה האט נישט קיין קרקע איז נישט דא די תקנת פרוזבול, און ווי רש"י לייגט נאך צו, אז ס'מוז נישט זיין אז די לוה זאל האבן גענוג קרקע פאר די גאנצע חוב, אפילו ער האט נישט אזויפיל ווי די חוב, לאמיר זאגן ער האט גענומען א חוב א מיליאן דאלער, און ער האט א קרקע וואס איז נאר ווערט הונדערט טויזענט, הייסט עס אויכעט ער האט קרקע, אלס צוויי סיבות, קודם כל, ווייל ווי מען האט שוין געזען ביי די מעשה פון די קטינא דאביי אז מען קען גובה זיין א מיליאן דאלערדיגע חוב פון א קרקע פון הונדערט טויזנט דאלער אויכעט ווייל מען קען עס גובה זיין איין מאל שפעטער איז מען עס פודה איז מען עס גובה נאכאמאל אזוי נאכאמאל און נאכאמאל ביז מען קריגט צוריק די גאנצע חוב, חוץ מזה ווי מען וועט זען בהמשך אז די ענין אז די לווה זאל האבן קרקע איז נאר כדי דאס צו מאכן א מילתא דשכיחא פשט ברגע וואס די לווה האט קרקע איז עס שוין א מילתא דשכיחא איז שוין נישט קיין נפקא מינה וואסערע קרקע דאס איז ווי גרויס די קרקע איז ווי קליין די קרקע איז מען קען שוין שרייבן אויף דעם א פרוזבול, זאגט טאקע די משנה, אם אין לו טאמער די לוה האט נישט קיין קרקע, מזכהו בתוך שדהו כל שהוא, איז דא א פאטענט, די מלווה איז מזכה פאר די לוה א קליין שטיקל קרקע אפילו א כל שהוא ביי אים אין פעלד, יעצט האט שוין די לוה קרקע, די לוה האט קרקע קען מען שרייבן א פרוזבול, פרעגט די גמרא וכמה כל שהוא, וואס איז דאס א כל שהוא, ענטפערט די גמרא אמר רב חייא בר אשי אמר רב, אפילו קלח של כרוב, אפילו א קליין שטיקל קרויט, דארט ווי ס'וואקסט דעם שטיקל קרויט, ס'מוז נישט זיין אפילו די קרקע וואס די קרויט וואקסט אויף דעם, די קרויט אליין איז מחובר לקרקע האט אויך א דין ווי קרקע, דאס הייסט שוין א כל שהוא, וואס על סמך דעם קען מען שוין שרייבן א פרוזבול. זאגט די גמרא ווייטער נאך מער, אמר רב יהודה, אפילו השאילו מקום לתנור ולכירים, כותבין עליו פרוזבול, פשט, ס'מוז נישט זיין אז די לוה זאל זיין בעלים אויף קרקע, נאר אפילו ער האט אים פארבארגט א שטח וואס מ'קען דארט לייגן אן אויוון, פשט, די לוה בארגט קרקע, הייסט עס אויך אז ער האט קרקע. פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, מען קען גובה זיין א חוב פון א הלוואה, פשט לאמיר זאגן א מלווה האט פארבארגט געלט פארן לווה, די לווה האט נישט צו צאלן, אבער וואס די לווה בארגט פון איינעם עפעס א שטח, איז לאמיר זאגן די לווה האט עס געבארגט פאר א יאר, איז קען די מלווה זיך אריין זעצן דארט אינעם שטח פאר די רעשט פון די יאר, ווייל די הלוואה באלאנגט אויך צום לווה, איז פאר דעם זאגט רב יהודה עס מוז נישט זיין אז די לווה זאל האבן קרקע, נאר אפילו אז ער האט געבארגט קרקע און די זעלבע זאך מיט געדינגען קרקע, הייסט עס שוין א מילתא דשכיחא וואס מען קען שוין שרייבן אויף דעם א פרוזבול. איי פרעגט די גמרא איני, איז עס דען אזוי? והא תני הלל, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הלל רעדט מען דא די אמורא הלל האט פארגעלערנט א ברייתא, אז אין כותבין פרוזבול אלא על עציץ נקוב בלבד, אז מען קען נאר שרייבן א פרוזבול טאמער די לווה האט א עציץ נקוב, א עציץ דאס איז א כלי וואס וואקסט דארט א געוויקס וואס איז נקוב איז דא א לאך אין דעם, פשט ס'האט א דין ווי ס'איז מחובר לקרקע, איז לכאורה קען מען מדייק זיין פון די ברייתא, נקוב אין, שאינו נקוב לא, אז נאר טאמער ס'איז דא א לאך, טאמער די עציץ איז מחובר לקרקע, דעמאלטס הייסט עס אז די לווה האט קרקע, דעמאלטס קען מען שרייבן א פרוזבול אבער אז נישט אז ס'נישט דא קיין לאך אינעם עציץ, קען מען נישט שרייבן אויף דעם א פרוזבול, איי פארוואס? אמאי? והא איכא מקומו, פשט, די שטח וואס די עציץ ליגט אויף דעם, הייסט דאך אויך א קרקע, פשט, אפילו נניח אז די לווה איז נאר בעל הבית אויפן עציץ, און נישט אויפן שטח וואס די עציץ ליגט דארט, אבער ווי נישט ווי, די עציץ ליגט ערגעץ, פשט, ער האט זיכער געבארגט דעם שטח, און טאמער בארגן א שטח הייסט שוין קרקע, איז וואס דארף זיין א עציץ נקוב, ברגע וואס די עציץ ליגט ערגעץ, און די לווה באנוצט זיך מיט דעם שטח, קען מען שוין על סמך דעם שרייבן א פרוזבול. זאגט טאקע די גמרא לא צריכא דמנח אסיכי, אז די ברייתא רעדט זיך טאקע אז די עציץ שאינו נקוב ליגט אויף א טשוועקל, ס'ליגט נישט אויף די ערד, ס'ליגט נישט אויף קרקע, איז אויף דעם זאגט די ברייתא אז טאמער ס'איז א עציץ נקוב, דעמאלטס האט עס א דין ס'איז מחובר לקרקע קען מען שוין שרייבן א פרוזבול, טאמער ס'איז א עציץ שאינו נקוב, און בנוסף צו דעם ליגט עס אפילו נישט אויף א שטיקל קרקע, איז דעמאלטס קען מען טאקע נישט שרייבן א פרוזבול. זאגט די גמרא יעצט, רב אשי מקני ליה גידמא דדיקלא וכתב עליה פרוזבול, רב אשי פלעג.

נאר מיט די ווערטער האבן זיי דאס געמאכט, פשט איינער האט געזאגט פארן צווייטן, איינער האט צוזאמגענומען דריי מענטשן, און געזאגט פאר די דריי איך געב איבער אלע מיינע חובות צו ענק, און דאס אליין איז גענוג גוט געווען, מען האט נישט געדארפט שרייבן א פרוזבול. זאגט טאקע די גמרא אן ענליכע זאך, רבי יונתן מסר מילי לרבי חייא בר אבא, רבי יונתן האט איבערגעגעבן זיין פרוזבול צו רבי חייא בר אבא, פשט ער האט אויך נישט געשריבן, ער האט געזאגט די נוסח פון א פרוזבול פאר רבי חייא בר אבא און נאך צוויי מענטשן, ער האט געזאגט פאר דריי מענטשן, אמר ליה, און רבי יונתן האט געפרעגט פאר רבי חייא בר אבא, צריכנא מידי אחרינא, איך דארף עס אויך שרייבן? איך דארף שרייבן א פרוזבול? אמר ליה, לא צריכת, דארפסט נישט, די ווערטער אליין איז גענוג. זאגט די גמרא ווייטער, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, אין לו קרקע, ולערב יש לו קרקע, כותבין עליו פרוזבול, פשט טאמער די לווה האט נישט קיין קרקע, אבער ער האט א ערב, וואס די ערב האט יא קרקע, קען מען שרייבן א פרוזבול אויף דעם, פארוואס? ווייל ביי אזא סארט ציור טאמער די לווה וועט נישט האבן צו צאלן קען די מלוה אלעמאל גיין צום ערב, איז פשט ס'איז דא דא קרקע, איז קען מען שרייבן א פרוזבול. ווייטער לו ולערב אין להן קרקע, ולחייב לו יש לו קרקע, כותבין עליו פרוזבול. פשט וואס איז טאמער די לווה האט נישט קיין קרקע, די ערב האט נישט קיין קרקע, אבער ס'איז דא א מענטש וואס איז שולדיג געלט פארן לווה און דער מענטש האט קרקע, קען מען אויך שרייבן א פרוזבול. פארוואס? מדרבי נתן, אלס די דין פון שעבודא דרבי נתן, דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט א ברייתא רב נתן אומר, רב נתן זאגט, מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו, מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה, פשט פון ווי ווייסט מען אז דארט ווי איינער איז שולדיג געלט פאר א צווייטן זאץ לאמיר זאגן שמעון איז שולדיג געלט פאר ראובן, און לוי איז שולדיג געלט פאר שמעון, איז ווי ווייסט מען אז ראובן קען גיין גראד צו לוי, און אפנעמען די געלט ביי לוי אינגאנצן איבערהיפן שמעון, תלמוד לומר מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק שטייט אין פסוק ונתן לאשר אשם לו, די פסוק רעדט דארט פון איינער וואס האט געגזל'ט געלט, ער האט געגנב'עט געלט, שפעטער האט ער מכחיש געווען, ער האט געזאגט ער האט נישט געגנב'עט ער האט געשוואוירן אז ער האט נישט געגנב'עט, שפעטער האט ער מודה געווען, זאגט די פסוק ער דארף באצאלן א קרן וחומש, פאר וועם דארף ער עס באצאלן? לאשר אשם לו. פאר דעם וואס ער איז אים שולדיג. פשט פשטות רעדט מען פונעם נגזל, די גזלן דארף צוריק באצאלן פארן נגזל. אבער אויב אזוי וואס שטייט לאשר אשם לו וואלט קענט שטיין לאשר חייב לו. איז דרש'נט ר' נתן לאשר אשם לו איז פשט ער דארף געבן די געלט פאר דעם מענטש וואס מ'איז אים שולדיג און לפעמים איז דאס אינגאנצן נישט די נגזל. פשט ס'דא אמאל אז די נגזל איז שולדיג געלט פאר א צווייטן, איז יעצט אנשטאט באצאלן פארן נגזל, געב די געלט פאר דעם מענטש וואס די נגזל איז אים שולדיג. זעהן מיר דא אז מ'קען איבערהיפן די מענטש אינדערמיט. און דערפאר טאקע זאגט די ברייתא אז טאמער די לווה האט נישט קיין קרקע אבער ס'איז דא א מענטש וואס איז אים שולדיג געלט און יענער האט קרקע איז היות וואס עס איז דא די שעבודא דרבי נתן פשט היות וואס די מלווה קען גיין גראד צו יענעם מענטש אפנעמען די חוב און יענער מענטש האט דאך קרקע קען מען שוין שרייבן אויף דעם א פרוזבול זאגט די גמרא ווייטער תנן התם מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט אין שביעית השביעית משמטת את המלווה בין בשטר בין שלא בשטר, פשט שמיטה מעקט אויס אלע חובות, סיי די חובות וואס זענען געשריבן א שטר, סיי דאס וואס איז נישט געשריבן א שטר, וואס מיינט די משנה צו זאגן, ברענגט די גמרא א מחלוקת, רב ושמואל דאמרי תרוייהו, בשטר שטר שיש בו אחריות נכסים, שלא בשטר שאין בו אחריות נכסים, כל שכן מלווה על פה, פשט רב ושמואל לערנען פשט אין די משנה אזוי, אז שמיטה מעקט אויס אלע חובות, סיי בשטר, פשט סיי חובות וואס מ'האט געשריבן אין א שטר וואס מ'האט משעבד געווען קרקעות, און סיי שלא בשטר, פשט, סיי חובות וואס מ'האט געשריבן אין א שטר אן שעבוד קרקעות, אלע חובות מעקט שמיטה אויס, און אוודאי און אוודאי א מלווה על פה, א חוב וואס מ'האט אינגאנצן נישט געשריבן אין א שטר, אוודאי און אוודאי אז שמיטה מעקט דאס אויס. אזוי לערנען רב ושמואל. ר' יוחנן און ר' שמעון בן לקיש, דאמרי תרוייהו, זיי לערנען אנדערש. זיי לערנען פשט אין משנה, בשטר שטר שאין בו אחריות נכסים, שלא בשטר מלווה על פה, אבל שטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט, פשט ווי רבי יוחנן און ריש לקיש לערנען אז שמיטה מעקט אויס בשטר א חוב וואס מען האט געשריבן אין א שטר אן קיין אחריות נכסים אן קיין שעבוד און זעלבע זאך שלא בשטר דאס איז א מלווה על פה, אבער וואס טוט זיך מיט א שטר וואס ס'איז דא דארט שעבוד נכסים, דא האלט רבי יוחנן און ריש לקיש אז שמיטה מעקט נישט אויס אזא חוב פארוואס? ווייל היות וואס דער לווה האט משעבד געווען זיינע נכסים צו די מלווה, איז כאילו די מלווה האט עס שוין גובה געווען בשעת מעשה פאר שמיטה, איז פאר דעם נאך שמיטה קען ער ווייטער גובה זיין די חוב ווייל ס'איז כאילו ער האט עס שוין גובה געווען פאר שמיטה און ממילא מעקט די שמיטה נישט אויס. זאגט טאקע די גמרא, תניא כוותיה דרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, מען האט אויך געלערנט אין א ברייתא ווי די שיטה ווי די שיטה פון רבי יוחנן און ריש לקיש, ווייל שטייט אין די ברייתא שטר חוב משמט, ואם יש בו אחריות נכסים אינו משמט, אז טאמער איז דא א אחריות נכסים איז דא א שעבוד אין א שטר חוב איז שמיטה דאס נישט משמט שמיטה מעקט עס נישט אויס. זאגט די גמרא נאך א ברייתא וואס שטייט אזוי תניא אידך, מען האט אויך געלערנט אין א צווייטע ברייתא, שטייט אין די ברייתא סיים לו שדה אחת בהלוואתו אינו משמט, פשט טאמער די לוה האט אנגעצייכנט פארן מלווה די און די פעלד דא הייבט זיך עס אן דא ענדיגט זיך עס די פעלד וועסטו קענען גובה זיין טאמער כ'עט דיר נישט באצאלן איז פארשטייט זיך זאגט די ברייתא ביי אזא ציור איז שמיטה נישט משמט דעם חוב ווייל ס'איז כאילו די מלווה האט עס שוין גובה געווען פאר שמיטה און די ברייתא לייגט נאך צו ולא עוד, אלא אפילו כתב כל נכסי אחראין וערבאין לך, אינו משמט. פשט, אפילו טאמער די לוה האט נישט אנגעצייכנט א פעלד, נאר האט אריינגעשריבן אינעם שטר אז אלע מיינע נכסים זענען משועבד פאר דיר, און אונז ווייסט מען דאך נישט צום סוף וועלכע נכס די מלווה וועט נעמען, פון דעסטוועגן הייסט עס כאילו די מלווה האט עס שוין גובה געווען פאר א שמיטה, און ממילא איז שמיטה דאס נישט משמט. פארציילט די גמרא, קריביה דרב אסי הוה ליה ההוא שטרא, א קרוב פון רב אסי האט געהאט א שטר חוב, דהוה כתיב ביה אחריות נכסים, וואס איז געווען דארט א שעבוד אינעם שטר חוב, איז אתא לקמיה דרב אסי, איז ער געקומען מיטן שטר חוב צו רב אסי פרעגן אמר ליה משמט או אינו משמט, ער האט אים געפרעגט צו שמיטה איז משמט אזא חוב צו נישט, ס'מעקט אויס אזא חוב צו נישט, היות ס'איז דא דא א שעבוד, אפשר מעקט עס נישט אויס, אמר ליה, האט אים געזאגט אינו משמט, אזוי ווי מ'האט געזען רבי יוחנן און ריש לקיש האלטן אז שמיטה מעקט נישט אויס א חוב, וואס מ'האט געשריבן דארט א שטר וואס איז דא דארט אחריות נכסים, שוין. שבקיה ואתא לקמיה דרבי יוחנן, איז געגאנגען דער קרוב און ער האט אפגעלאזט רב אסי געגאנגען צו רבי יוחנן פשט ער איז געגאנגען פרעגן רבי יוחנן די זעלבע שאלה וואס ער האט געפרעגט פון רב אסי, אמר ליה, רבי יוחנן האט אים גע'פסק'נט משמט אז שמיטה מעקט יא אויס דעם חוב, שוין, אתא רב אסי לקמיה דרבי יוחנן, אמר ליה משמט או אינו משמט, רב אסי האט דאס געהערט, ער האט עס געוואלט הערן מיט די אייגענע אויערן האט ער געפרעגט פון רבי יוחנן וואס האסטו געזאגט משמט או אינו משמט, אמר ליה משמט, האט ער געזאגט ס'איז משמט ס'מעקט אויס, איי האט ער אים געפרעגט, והא מר והא מר הוא דאמר אינו משמט, דו האסט דאך געזאגט אז נישט, אונז האבן דאך געזען רבי יוחנן און ריש לקיש האבן ביידע געזאגט אז א שטר חוב וואס איז דא דארט א אחריות איז דא דארט א שעבוד איז מעקט שמיטה נישט אויס די חוב, אמר ליה האט רבי יוחנן געענטפערט וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה, פשט איך האב געהאלטן אז מסברא לכאורה איז שמיטה מעקט עס נישט אויס אבער איך האב דאס נישט געפסקנט להלכה, איך האב א ספק, איך האב געהאלטן אז אזוי אבער נישט להלכה, מען קען זיך נישט אזוי פירן להלכה, אמר ליה, פרעגט רב אסי צוריק, פיין, דו האסט אפשר געהאט א ספק אבער ווי נישט ווי מען האט דאך געזען צוויי ברייתות זאגן אויך אזוי, והא תניא כוותיה דמר אונז האבן דאך געזען צוויי ברייתות וואס זאגן פונקט ווי דיר אז טאמער איז דא אחריות נכסים טאמער איז דא א שעבוד איז שמיטה נישט משמט אזא סארט חוב אמר ליה האט רבי יוחנן געענטפערט פון די ברייתות קענסטו קיין ראיה נישט ברענגען ווייל דילמא ההיא בית שמאי היא דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי דמי קען זיין די ברייתות גייען כשיטת בית שמאי וואס בית שמאי האלטן שטר העומד לגבות כגבוי דמי ווי רשי ברענגט אז דער בית שמאי איז אין מסכת סוטה דארט רעדט זיך לגבי א פרוי וואס די מאן האט איר חושד געווען אז זי האט מזנה געווען האט איר ארויפגעטראגן אין בית המקדש מען האט איר געדארפט אנטרינקען די מי סוטה איידער זי האט געטרינקען די מי סוטה די מאן געשטארבן איז נאך די מאן שטארבט קען נישט די פרוי טרינקען די מי סוטה איז דא דא א ספק צו די פרוי האט געזינדיגט צו נישט טאמער זי האט געזינדיגט קריגט זי נישט כתובה געלט טאמער זי האט נישט געזינדיגט קריגט זי יא כתובה געלט איז וואס טוט מען איז דאך דא די כלל המוציא מחבירו עליו הראיה, די שאלה איז ווער איז די מוציא דא? די יתומים דארפן א ראיה ברענגען אז זי האט געזינדיגט כדי ארויסצונעמען די געלט פון איר, אדער זי דארף א ראיה ברענגען זי האט נישט געזינדיגט כדי ארויסצושלעפן די געלט פון די יתומים? איז ברענגט דארט די משנה א מחלוקת בית שמאי בית הלל, און בית שמאי האלטן אז מען קוקט אן די געלט די כתובה געלט כאילו עס ליגט ביי איר, און די יתומים דארפן א ראיה ברענגען זי האט געזינדיגט טאמער זיי ווילן עס ארויסשלעפן פון איר פארוואס? ווייל בית שמאי האלטן שטר העומד לגבות כגבוי דמי, אז יעדע שטר וואס ליגט אין דעם א שעבוד איז כאילו מען האט עס שוין גובה געווען, און דערפאר זי האט דאך א כתובה אין די הענט, איז כאילו זי האט שוין גובה געווען די כתובה געלט, איז כאילו די געלט ליגט שוין ביי איר, המוציא מחבירו עליו הראיה, טאמער די יתומים ווילן קענען זיי א ראיה ברענגען. און מילא זאגט רבי יוחנן קען זיין די צוויי ברייתות גייען כשיטת בית שמאי, וואס אוודאי לויט די בית שמאי וואס בית שמאי האלטן שטר העומד לגבות כגבוי דמי, איז אוודאי יעדע שטר וואס איז דא אין דעם א שעבוד איז כגבוי דמי, איז כאילו מ'האט שוין גובה געווען, איז אוודאי שמיטה דאס נישט משמט. אבער ווער זאגט לויט די בית הלל איז אויך אזוי, און מילא האט רבי יוחנן נישט געוואלט פסק'נען להלכה אז שמיטה איז נישט משמט אזא סארט חוב. זאגט די גמרא ווייטער, תנן התם, מיר האבן געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין שביעית, המלווה את חברו מעות על המשכון, והמוסר שטרותיו לבית דין אינו משמטין, טאמער איינער פארבארגט געלט פאר זיין חבר און ער נעמט א משכון, און זעלבע זאך איינער וואס איז מוסר שטרותיו לבית דין ער געבט איבער זיין חובות פאר בית דין, איז שמיטה נישט משמט שמיטה מעקט נישט אויס די חוב, זאגט די גמרא בשלמא מוסר שטרותיו לבית דין, דתפסי להו בי דינא, גאנץ גוט, איינער וואס איז א מוסר שטרותיו לבית דין, האבן מיר דאך שוין געזען, דאס איז דאך די גאנצע געדאנק פון פרוזבול, מען געבט איבער די חובות פארן בית דין, עס פארשטייט זיך אז שמיטה איז דאס נישט משמט, אלא מלווה על המשכון מאי טעמא, אבער איינער וואס איז מלווה על המשכון, פארוואס טאקע זאל שמיטה נישט משמט זיין אזא סארט חוב? אמר רבא ענפערט רבא, משום דתפיס ליה, פשט היות אז די מלווה האט די משכון פון די לוה, איז כאילו ער האט שוין גובה געווען די חוב, און ממילא אז ער האט עס שוין גובה געווען פאר שמיטה, איז שמיטה מעקט עס נישט אויס. אמר ליה אביי, פרעגט אביי אבער צו רבא, אלא מעתה אויב אזוי, הלוהו ודר בחצירו דתפיס ליה, הכי נמי דלא משמט, פשט וואס וועט זיין איינער וואס האט נישט גענומען א משכון, נאר האט זיך אריינגעזעצט ביי יענעם, פשט א מלווה האט פארבארגט געלט פאר א לוה, און אנשטאטס נעמען א משכון, האט ער זיך אריינגעזעצט ביים לוה אין פעלד, ער האט זיך דארט באוואוינט, דאס איז די משכון. איז דא וועסטו מיר אויך זאגן, אז שמיטה איז נישט משמט? די הלכה איז דאך נישט אזוי. אמר ליה, ענטפערט רבא ס'איז א גרויסע חילוק. שאני משכון, דקני ליה מדר' יצחק, פשט א משכון וואס איז מטלטלין, איז די מלוה קונה די משכון פשט ס'איז באמת כאילו ער האט עס גובה געווען מה שאין כן ווען די מלוה באזעצט זיך ביים לוה, דאמר ר' יצחק, ווייל אזוי ווי ר' יצחק האט געזאגט מנין לבעל חוב שקונה משכון, ווי ווייסט מען אז א בעל חוב איז ממש קונה די משכון, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט ס'איז א מצוה צוריקצוגעבן א כסות לילה פאר א ארעמאן וואס האט נישט קיין כסות לילה ווען ס'איז א משכון, פשט לאמיר זאגן ס'איז דא א מלווה און א לווה, די מלווה האט פארבארגט געלט פארן לווה, די לווה האט געגעבן פארן מלווה א כסות לילה א בגד ס'גייט מיט דעם ביינאכט, דאס זאל זיין א משכון, אבער די לווה האט נישט ביינאכט וואס אנצוטון, איז דא א מצוה? אז די מלווה זאל עס צוריק טראגן פארן לווה יעדע נאכט, און זאגט דאך די פסוק ולך תהיה צדקה, דער וואס וועט זיך אזוי פירן, עט עס זיין פארעכנט פאר אים ווי א צדקה, און ממילא דרש'נט רבי יצחק אם אינו קונה צדקה מנין, טאמער דער משכון הייסט נישט אז ס'באלאנגט פארן מלווה, און וואסערא צדקה דאס איז נישט קיין צדקה, ער געט צוריק די לווה, א זאך וואס איז זיינס, נאר וואס דען, מכאן לבעל חוב שקונה משכון, זעהן מיר פונעם פסוק אז די בעל חוב, די מלווה איז ממש קונה די משכון, ס'איז כאילו עס איז שוין זיינס. איז פארדעם ביי מטלטלין טאמער די מלווה האלט די משכון אין די הענט קוקט מען עס אן כאילו די חוב איז שוין גבוי און ממילא מ'האט שוין גובה געווען די חוב פאר שמיטה איז שמיטה דאס נישט משמט מה שאין כן ביי קרקעות איז אוודאי נישט שייך דער דין זאגט די גמרא ווייטער תנן התם מיר האבן געלערנט א משנה אין שביעית המחזיר חוב לחבירו בשביעית טאמער איינער געבט צוריק א חוב פאר זיין חבר נאך שמיטה בשביעית זאגט רשי מיינט נישט שמיטה אליין ווייל שמיטה איז נאר משמט סוף שמיטה ס'קען נישט זיין מ'רעדט דא די יאר פון שמיטה, נאר ס'מיינט נאך שמיטה די צייטן וואס שמיטה איז נהוג. פשט, טאמער שמיטה האט אויסגעמעקט א חוב, און יעצט די לווה וויל זיך פירן מידת חסידות ער וויל נאכאלץ צוריק געבן די חוב, איז גייט ער צו די מלווה מיט די חוב און ער וויל אים באצאלן, זאגט די משנה די דין, צריך שיאמר לו משמט אני, דארף די מלווה זאגן פארן לווה איך בין עס משמט, איך וויל דאס נישט די חוב איז אויסגעמעקט, יעצט ואם אמר לו אף על פי כן, טאמער די לווה זאגט אפילו אויך איך וויל דיר עס צוריק געבן, יקבל הימנו, מעג ער עס נעמען פון אים שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק וזה דבר השמיטה, דבר השמיטה איז פשט, ס'איז דא א מצוה פון א דיבור פון שמיטה, די מלווה דארף זאגן משמט אני, ברגע וואס ער האט עס געזאגט האט ער יוצא געווען, יעצט קען שוין די לווה צוריק געבן די חוב, זאגט די גמרא, אמר רבה לייגט רבה צו, ותלי ליה עד דאמר הכי, פשט טאמער א לווה קומט צום מלווה מיט געלט, און די מלווה זאגט משמט אני, און די לווה זאגט פיין משמט אני איך גיי אוועק, קען אים די מלווה אויפהייבן און צאמפראקן און אויפהענגען, ביז ער וועט נישט זאגן אף על פי כן איך וויל צוריק געבן די חוב, פשט ער קען אים צווינגען, ווייל ברגע וואס ער האט געזאגט משמט אני האט ער יוצא געווען, יעצט קען ער ארויסשלעפן פון אים די געלט. איתיביה אביי, פרעגט אבער אביי א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, כשהוא נותן לו, פשט ווען איינער וויל צוריקגעבן א חוב נאך שמיטה נאכדעם וואס שמיטה האט עס משמט געווען, אל יאמר לו בחובי אני נותן לך, זאל ער אים נישט זאגן איך געב דיר צוריק א חוב, ווייל די חוב איז שוין אויסגעמעקט, אלא יאמר לו שלי הן, ובמתנה אני נותן לך, ס'איז מיינס, כ'וויל דיר געבן א מתנה. איז אויב אזוי, וויאזוי זאגסטו רבה, אז די מלווה קען צאמפראקן די לווה, אז די לווה זאל אים באצאלן די חוב? טאמער ער טוט דאס, איז פשט ער נעמט צוריק א חוב, מען טאר דאך נישט צוריק נעמען א חוב, ס'דארף דאך גיין אויף א דרך פון א מתנה, אמר ליה, ענטפערט רבה, תלי ליה נמי עד דאמר הכי, פשט ער הענגט אים אויף, ווילאנג ער זאגט נישט אזוי, ער צווינגט אים צו זאגן איך געב דיר א מתנה, דאס האב איך געמיינט צו זאגן אז די מלווה קען צווינגען די לווה צו זאגן אז איך געב דיר א מתנה, פארציילט די גמרא א מעשה, אבא בר מרתא, דהוא אבא בר מניומי, פשט אבא בר מרתא דאס די זעלבע מענטש אבא בר מניומי ס'איז אלץ איינס, זיין טאטע האט געהייסן מניומי זיין מאמע האט געהייסן מרתא על כל פנים הוה מסיק ביה רבה זוזי רבה האט אים פארבארגט געלט אייתינהו ניהליה בשביעית נאך שמיטה האט ער עס געוואלט צוריק צאלן שמיטה האט עס שוין משמט געווען אמר ליה האט רבה געזאגט משמט אני איך נעם נישט משמט אני שקלינהו ואזל שוין אבא בר מרתא האט זיך ארום געדרייט איז אהיים געגאנגען אתא אביי

האט אים אביי געפרעגט ואמרת ליה אף על פי כן, האסט אים געזאגט אז אפילו הכי ווילסטו אים באצאלן? אמר ליה לא, ניין דאס האב איך נישט געזאגט, אמר ליה האט אים אביי געזאגט ואי אמרת ליה אף על פי כן, הוה שקלינהו מינך, השתא מיהת אמטינהו ניהליה, ואימא ליה אף על פי כן, פשט קען זיין ווען דו וואלסט געזאגט אף על פי כן וואלט ער עס גענומען, איז גיי יעצט זאג אים אף על פי כן, און געב אים דאס געלט, איז שוין טאקע אזוי געווען, אזל אמטינהו ניהליה, איז אבא בר מרתא געגאנגען צו רבה, ער האט אים געברענגט די געלט ואמר ליה אף על פי כן, איך וויל דיר צוריק געבן, שקלינהו מיניה רבה האט עס טאקע אנגענומען, אמר, האט רבה געזאגט, לא הוה ביה דעתא בהאי צורבא מרבנן מעיקרא, דער תלמיד חכם האט נישט געהאט קיין שכל פריערט מיר צו זאגן אף על פי כן מיר צוריק צו געבן דאס געלט, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר רב נחמן, האט רב יהודה נאכגעזאגט בשם רב נחמן, נאמן אדם לומר, פריזבל היה בידי ואבד ממני, א מענטש איז באגלייבט צו זאגן כ'האב געהאט א פריזבל כ'האב עס פארלוירן, מען דארף נישט האלטן די פריזבל אין די הענט מאי טעמא פארוואס? ווייל כיוון דתקינו רבנן פריזבל, היות חכמים האבן מתקן געווען א פריזבל, לא שביק היתירא ואכיל איסורא, עט א מענטש נישט אפלאזן א היתר און גיין דווקא טון א איסור, פשט קיינער עט נישט נישט שרייבן א פריסבעל און שפעטער זאגן כ'האב געהאט כ'האב פארלוירן וואס פעלט עס אויס מאך איינס און נאכדעם אז עס איז פארלירן עס איז פארלירן פשט א מענטש איז נאמן צו זאגן ער האט עס פארלוירן ווייל ער האט עס אזוי גרינג געקענט מאכן זאגט טאקע די גמרא כי אתו לקמיה דרב ווען עס פלעגן קומען א מלווה און א לוה אין א דין תורה פאר רב נאך שמיטה צו מען דארף באצאלן צו מען דארף נישט באצאלן אמר ליה פלעגט רב פרעגן מידי פריסבעל היה לך ואבד האסט געהאט אפשר א פריסבעל וואס דו האסט פארלוירן און כגון זה פתח פיך לאלם הוא דאס איז א ענין פון פתח פיך לאלם מען דארף העלפן א שטומער רעדן פשט רב האט געהאלפן ער האט אים געהאלפן מיטן טענה ער האט אים געפרעגט אפשר האסטו געהאט און האסט פארלוירן אפילו יענער האט נישט אזוי געטענה'ט האט אים רב צוגעהאלפן פרעגט די גמרא אבער תנן א קשיא פון א משנה די משנה זאגט אין כתובות וכן בעל חוב שמוציא שטר חוב ואין עמו פריזבל הרי אלו לא יפרעו די משנה זאגט אז א בעל חוב וואס האט נישט מיטן שטר חוב א פריזבל און ס'איז נאך שמיטה קען מען נישט מאנען די חוב יעצט אוודאי רעדט זיך דארט אין די משנה ביי א ציור וואס די בעל חוב זאגט ער האט געהאט א פריזבל און ער האט עס פארלוירן ווייל אז נישט וואס איז די חידוש? טאמער מען האט קיינמאל נישט געשריבן א פריזבל און ער איז מודה ער האט קיינמאל נישט געשריבן א פריזבל איז אוודאי קען ער נישט גובה זיין די חוב, איז אויב ס'רעדט זיך טאקע אז ער זאגט ער האט געהאט און ער האט פארלוירן און פון דעסט וועגן זאגט די משנה לא יפרעו איז ווי קען מען אונז זאגן אז נישט? זאגט די גמרא תנאי, ס'איז טאקע א מחלוקת תנאים, דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, המוציא שטר חוב צריך שיהא עמו פריזבל, די תנא קמא האלט אז ווען מען האלט א שטר חוב מוז מען האלטן א פריזבל מיט דעם מען קען נישט טענה'ן אז מען האט עס פארלוירן, וחכמים אומרים אינו צריך, חכמים זאגן מען דארף נישט האלטן די פריזבל אין די הענט, א מענטש איז באגלייבט צו זאגן אז ער האט עס געהאט און ער האט עס פארלוירן, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, און די משנה איז ווייטער דן אין כל מיני תקנות מען האט מתקן געווען מפני תיקון העולם, זאגט די משנה, עבד שנשבה ופדאוהו, א עבד כנעני וואס האט באלאנגט אמאל פאר א איד, וואס מען האט אים געפאנגען, און עס איז געגאנגען א צווייטער איד און האט אים אויסגעלייזט, איז אם לשם עבד, ישתעבד, טאמער ווען דער צווייטער האט אים אויסגעלייזט, האט ער אים אויסגעלייזט לשם עבד, דעמאלטס, נאכדעם וואס ער קומט אהיים ווערט ער צוריק א עבד, באלד עמיר זעהן אין די גמרא פון וועם ער ווערט צוריק א עבד, פון דעם וואס האט אים אויסגעלייזט אדער פונעם ארגינעלע באלעבאס, אבער על כל פנים אם לשם בן חורין, טאמער מען האט אים אויסגעלייזט לשם בן חורין לא ישתעבד, דעמאלטס, ווערט ער נישט משועבד גייט ער ארויס פריי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, רבן שמעון בן גמליאל קריגט זיך און ער זאגט בין כך ובין כך, סיי טאמער מ'האט אים אויסגעלייזט לשם עבד, סיי טאמער מ'האט אים אויסגעלייזט לשם בן חורין, ישתעבד, ווערט ער צוריק אן עבד. זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא פארשטייט אז וואס שטייט אין די משנה ישתעבד מיינט אז ער ווערט צוריק אן עבד פונעם ארגינעלן באלעבאס. איז פרעגט די גמרא במאי עסקינן, פון וואס רעדט זיך די משנה? אילימא לפני יאוש, טאמער די ארגינעלע באלעבאס האט זיך נאכנישט מייאש געווען, אויב אזוי לשם בן חורין אמאי לא ישתעבד, איז וואס עפעס ווען ס'גייט איינער איז פודה די עבד לשם בן חורין זאגט די משנה אז ער גייט נישט צוריק צום ארגינעלן באלעבאס, פארוואס? דער ארגינעלער באלעבאס האט זיך נאך נישט מייאש געווען פשט דער עבד באלאנגט נאך פאר אים, איז פארוואס זאל נישט דער עבד צוריק גיין צו אים? אלא נאר לאחר יאוש, נאר וואס דען? די משנה אוודאי רעדט זיך נאכדעם וואס דער באלעבאס האט זיך מייאש געווען, האט זיך מייאש געווען, איז גייט דער עבד ארויס הפקר, און ממילא קען ער אים נישט צוריק באקומען, אבער אויב אזוי לשם עבד אמאי ישתעבד, איז פארוואס ווען דער צווייטער איז פודה דעם עבד לשם עבד גייט ער צוריק צום ארגינעלעם באלעבאס? די ארגינעלע באלעבאס האט זיך שוין מייאש געווען, ענטפערט די גמרא אמר אביי ענטפערט אביי לעולם לפני יאוש, אוודאי רעדט זיך די משנה פאר יאוש, ולשם עבד ישתעבד לרבו ראשון, און טאקע טאמער מען האט פודה געווען דעם עבד לשם עבד גייט ער צוריק צום ארגינעלען באלעבאס, איי פארוואס ווען מען האט אים פודה געווען לשם בן חורין גייט ער ארויס פריי, לשם בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני פארוואס? לרבו שני לא, דהא לשם בן חורין פרקיה, פשט דאס איז פשוט אז דער צווייטער דער וואס האט אים אויסגעלייזט קריגט נישט יעצט דער עבד, ווייל ער האט דאך אים אויסגעלייזט לשם בן חורין איז וואס עפעס זאל ער אים באקומען, אבער לרבו ראשון נמי לא, ער גייט אויך נישט צוריק צום ארגינעלען בעלעבאס פארוואס? ווייל דילמא מימנעי ולא פרקי, חזל האבן חושש געווען אז אפשר מענטשן עלן נישט אויסלייזן עבדים כנעניים, און למעשה איז דא א מחלוקת ראשונים צו ס'איז טאקע דא א מצוה אויסצולייזן עבדים כנעניים צו נישט, דאס איז קלאר אז א איד איז דא א מצוה אויסצולייזן, אבער א עבד כנעני איז דא א מחלוקת. רוב ראשונים האלטן אז ס'איז נישט דא קיין מצוה לויט די שיטה, על כל פנים לויט די תנא קמא איז נישט דא קיין מצוה אויסצולייזן עבדים כנעניים, אבער בכל זאת חזל האבן געוואלט אז מ'זאל זיי אויסלייזן ווייל ווי נישט ווי זענען מחיוב במצות כאישה, און ממילא האבן חזל געמאכט א חשבון אז טאמער יעדע מאל איינער לייזט אויס א עבד גייט ער צוריק צום ארגינעלען בעל הבית וועט קיינער נישט וועלן אויסלייזן, און דערפאר האבן זיי מתקן געווען אז טאמער איינער לייזט אויס אן עבד לשם בן חורין גייט ער טאקע ארויס פריי פשט מען צווינגט די ארגינעלע בעלעבאס אים צו געבן א שטר שחרור און ער גייט ארויס פריי מפני תיקון העולם אז מענטשן זאלן וועלן אויסלייזן עבדים. ר' שמעון בן גמליאל אומר אבער, מען האט געזען אין די משנה אז ר' שמעון בן גמליאל קריגט זיך, ער האלט אז בין כך ובין כך ישתעבד, אז אפילו ווען די צווייטע לייזט אויס לשם בן חורין גייט נאך אלץ די עבד צוריק צום ארגינעלן בעלעבאס, איי פארוואס? וואס איז מיט די תקנה? זאגט ר' שמעון בן גמליאל, קסבר, כשם שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה לפדות את העבדים. רבי שמעון גמליאל קריגט זיך, רבי שמעון גמליאל האלט אז ס'איז די זעלבע מצוה וואס ס'איז דא אויסצולייזן א בן חורין איז אויך דא אויסצולייזן אן עבד כנעני, און ממילא קיינער גייט זיך נישט צוריקהאלטן פון אויסלייזן אן עבד כנעני ווייל ער גייט צוריק צום ארגינעלן בעל הבית. ס'איז א מצוה, יעדער איד זוכט צו טון מצוות. און ממילא האלט רבי שמעון גמליאל אז אלעמאל גייט די עבד צוריק צום ארגינעלען בעל הבית. אזוי לערנט אביי. רבא אמר רבא לערנט אן אנדערע פשט אין משנה. זאגט רבא לעולם לאחר ייאוש. אוודאי די משנה רעדט זיך נאך ייאוש נאכדעם וואס די ארגינעלע בעל הבית האט זיך מייאש געווען. און ממילא זאגט רבא ולשם עבד ישתעבד לרבו שני, לשם בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני, לרבו שני לא דהא לשם בן חורין פרקיה, לרבו ראשון נמי לא דהא לאחר יאוש הוה, פשט זאגט רבא אוודאי רעדט זיך די משנה נאך יאוש, איז פארדעם ווען די צווייטע לייזט אויס דעם עבד לשם עבד, איז ווען די עבד קומט אהיים גייט ער צום צווייטן היות וואס איז נאך יאוש קען אים די צווייטע נעמען, ווען ער לייזט אים אויס לשם בן חורין גייט ער פריי ווייל די צווייטע האט דאך אים אויסגעלייזט לשם בן חורין, איז זייער פשוט, איי וואס קריגט זיך רבי שמעון גמליאל, רבי שמעון גמליאל האלט אז בין כך ובין כך ישתעבד, איז רבא מסביר רבי שמעון גמליאל אומר בין כך ובין כך ישתעבד כדחזקיה פשט רבי שמעון גמליאל האלט, אז סיי ווען די צווייטער לייזט אויס לשם עבד סיי ווען ער לייזט אויס לשם בן חורין, גייט אלעמאל די עבד צוריק צום ארגינעלען באלעבאס פארוואס? ווייל אזוי ווי חזקיה האט געזאגט דאמר חזקיה מפני מה אמרו בין כך ובין כך ישתעבד, פארוואס האט רבי שמעון בן גמליאל געהאלטן אז אלעמאל גייט די עבד צוריק צום ארגינעלען באלעבאס, שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו, פשט איז געווען א תקנה אז טאמער מען וועט זאגן אזוי ווי די תנא קמא אז ווען מען לייזט אויס א עבד לשם עבד גייט ער צום צווייטן, ווען מען לייזט אים אויס לשם בן חורין גייט ער ארויס פריי פשט, לויט די תנא קמא צום ערשטן גייט ער זעכער נישט צוריק, זאגט חזקיה איז יעדע עבד וואס איז נישט צופרידן פון זיין באלעבאס עט זיך גיין לאזן פאנגען, און ער ווייסט צו דעם באלעבאס גייט ער נישט צוריק אדער עט ער ארויס גיין פריי אדער גייט ער צו א נייע באלעבאס, כדי דאס זאל נישט געשעהן האבן חז"ל מתקן מ'גייט אלעמאל צוריק צום ערשטן באלעבאס, אזוי איז רבא מסביר די משנה אזוי איז רבא מסביר די שיטה פון רבי שמעון בן גמליאל. מיתיבי פרעגט אבער די גמרא א קשיא אויף רבא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אמר להם רבי שמעון בן גמליאל, אז רבי שמעון בן גמליאל האט געזאגט צו די חכמים, כשם שמצוה לפדות את בני חורין, כך מצוה לפדות את העבדים, אז אזוי ווי ס'איז דא א מצוה צו פודה זיין בני חורין איז די זעלבע מצוה דא צו פודה זיין עבדים. און ממילא זאגט די גמרא בשלמא לאביי דאמר לפני יאוש, היינו דקאמר כשם, לויט אביי שטימט זייער גוט די ווערטער פון רבי שמעון בן גמליאל, ווייל תנא קמא האט געזאגט אז ווען די פודה לייזט אויס לשם בן חורין גייט ער ארויס פריי, איז אויף דעם זאגט רבי שמעון בן גמליאל ניין, יעדער עט אויסלייזן, ווייל ס'איז דא א מצוה אויסצולייזן עבדים מען דארף נישט מורא האבן פון גארנישט אלעמאל גייט מען צוריק צום ארגינעלען בעלעבאס אבער אלא לרבא דאמר לאחר יאוש האי כשם משום דחזקיה פשט לויט רבא וואס רבא זעצט איין די משנה לאחר יאוש און וואס איז די טעם פון רבי שמעון בן גמליאל אזוי ווי מ'האט געזען די טעם וואס חזקיה האט געזאגט ווייל מ'האט נישט געוואלט אז די עבדים זאלן זיך לאזן פאנגען איז ווי קומט דא אריין די ווערטער וואס רבי שמעון בן גמליאל זאגט אין די ברייתא אז כשם שמצוה לפדות את בני חורין כך מצוה לפדות את העבדים אמר לך רבא ענטפערט רבא רבי שמעון בן גמליאל לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן פשט רבי שמעון בן גמליאל האט טאקע נישט געוואוסט וואס האלט די תנא קמא והכי קאמר להו, רבי שמעון גמליאל זאגט פארן תנא קמא אזוי, אי לפני יאוש קאמריתו, טאמער עטץ האטס גערעדט פאר יאוש אזוי ווי אביי האט איינגעזעצט די תנא קמא, היינו כשם, איז אויף דעם איז מיין תירוץ, אז דארפסט נישט חושש זיין אז מענטשן העלן נישט וועלן אויסלייזן עבדים, נאר מענטשן העלן ווייטער אויסלייזן ווייל ס'איז א מצוה ווייטער, אי לאחר יאוש קאמריתו, טאמער עטס האטס גערעדט נאך יאוש, אזוי ווי רבא האט איינגעזעצט די משנה, דעמאלטס כדחזקיה. און ממילא דאס וואס שטייט דא אין די ברייתא אז רבי שמעון גמליאל האט געזאגט כשם שמצוה לפדות את בני חורין דאס איז נאר האלב פון זיין מימרא, ער האט געזאגט פאר די תנא קמא ביידע חלקים, טאמער עטס האלטס אזוי ווי אביי האט איינגעזעצט די משנה, דעמאלטס איז די תירוץ כשם, און טאמער עטס האלטס ווי רבא האט איינגעזעצט די משנה, דעמאלטס איז די תירוץ כדחזקיה. פרעגט אבער די גמרא, ולרבא דאמר לאחר יאוש ולרבו שני, רבו שני ממאן קני ליה משבאי שבאי גופיה מי קני ליה? פשט, לויט רבא, דער צווייטער, וואס ווען ער איז פודה דעם עבד לשם עבד איז ער קונה אליין דעם עבד, וויאזוי איז ער עס קונה? פון וועם איז ער עס קונה? פון דער ערשטער? זעכער נישט, ווייל דער ערשטער האט זיך שוין מייאש געווען, דער עבד באלאנגט שוין נישט צום ערשטן. נאר וואס דען? אוודאי איז ער עס קונה פון דער וואס האט געפאנגען דער עבד, דער וואס האט געפאנגען דער עבד, ברגע וואס דער ערשטער האט זיך מייאש געווען האט עס דער פאנגער קונה געווען, יעצט איז די צווייטע קונה פון די פאנגער, אבער די פאנגער קען דען קונה זיין? די פאנגער איז דאך א גוי, ווי קען א גוי קונה זיין אן עבד, ווייל ווי די גמרא פארשטייט יעצט, האט נישט א גוי א קנין אין אן עבד, זאגט די גמרא אין, קני ליה למעשה ידיו, א גוי קען קונה זיין אן עבד למעשה ידיו, פשט אין אן עבד איז דא אפאר קנינים, ס'איז דא א קנין איסור, פשט, א איד וואס איז א בעל הבית אויף אן עבד, ברגע ווי די עבד טובל'ט זיך לשם גיירות, ווערט די איד זיין בעל הבית, ער האט אויף אים א קנין איסור, און די איינציגסטע וועג וואס מען ווערט פטור פון דעם קנין איז מיט א גט שחרור. שפעטער איז דא א קנין הגוף, א קנין ממוני, וואס דאס איז אויך אנדערש א איד און א גוי, א איד וואס איז קונה אן עבד איז עס ממש זיינס כשורו וחמורו, א גוי איז נישט אזא מין בעל הבית אויף אן עבד, די גאנצע גוף פונעם עבד איז נישט ממש קנוי פארן גוי, אבער וואס? ס'איז דא א דריטע סארט קנין, א קנין למעשה ידיו. פשט אז די מעשה ידיים פונעם עבד באלאנגט פארן אדון. וואס די עבד טוט, באלאנגט פארן אדון. אזא סארט קנין איז שייך ביי א גוי, און ממילא, דער שבאי דער פאנגער האט קונה געווען די עבד למעשה ידיו, דאס קען א גוי קונה זיין. און יעצט גייט דער צווייטע און ער איז קונה דעם עבד פונעם שבאי, און שפעטער ווען ער וועט אים טובל'ען לשם עבדות, עט דער עבד ווערן אינגאנצן זיינס, סיי א קנין איסור סיי א קנין הגוף, ממש ווי אן עבד כנעני פון א איד. און די גמרא ברענגט טאקע א ראיה אז א גוי קען קונה זיין אן עבד למעשה ידיו דאמר ריש לקיש מנין לעובד כוכבים שקנה את העובד כוכבים למעשה ידיו שנאמר ווייל שטייט אין פסוק, וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו, אז מען קען קויפן פון די בני התושבים הגרים עמכם פון די גוים וואס וואוינען אין ארץ ישראל קען מען קויפן פון זיי עבדים, איז דרש'ט מען פונעם פסוק פון די מהם תקנו וואס דאס איז איבעריג, דרש'ט מען אתם קונים מהם, עטץ אידן קענטס קונה זיין פון זיי, עטץ קענט קונה זיין עבדים כנעניים, ולא הם קונים מכם, א גוי קען נישט קונה זיין א איד, ולא הם קונים זה מזה, און א גוי קען אויך נישט קונה זיין א גוי, זאגט ריש לקיש ווייטער, יכול לא יקנו זה את זה, וואלט איך אפשר געמיינט אז א גוי זאל נישט קענען קונה זיין א צווייטע גוי, און די גמרא האקט גראד אריין, וואס פשט פון די ווערטער יכול לא יקנו זה את זה, הא אמרת לא הם קונים זה מזה, האסט דאך יעצט געזאגט אז א גוי קען טאקע נישט קויפן א צווייטן גוי, און וואס פרעגסטו יכול לא יקנו זה את זה, די גמרא מסביר, הכי קאמר, ולא הם קונים זה מזה, לגופו, פשט א גוי קען נישט זיין א בעל הבית אויף א צווייטן גוי, לגופו, פשט סיי א קנין איסור האט ער נישט, זעלבע זאך א קנין הגוף האט ער אויך נישט אינגאנצן, אבער יכול לא יקנו זה את זה למעשה ידיו, וואלט איך געמיינט אז מעשה ידיים קען ער אויך נישט גיין קויפן א צווייטן גוי פשט א גוי קען נישט זיין א בעל הבית אויף אן אנדערן גוי למעשה ידיו, איז אויף דעם זאגט ריש לקיש ס'דא א לימוד אז ס'איז נישט אזוי אמרת קל וחומר, ס'דא א קל וחומר אז וואס? אז עובד כוכבים ישראל קונה פשט מה דאך א גוי קען קונה זיין א איד למעשי ידיו, און דאס שטייט קלאר אין פסוק, די פסוק זאגט וכי תשיג יד גר ותושב עמך, טאמער א גר תושב מאכט געלט, ומך אחיך עמו, און א איד פארלירט דאס געלט ונמכר לגר תושב עמך, און ער ווערט פארקויפט פארן גר תושב, פשט מען זעט אז א גוי קען זיין בעל בית אויף א איד אויף זיין מעשי ידיים, איז עובד כוכבים מעובד כוכבים לא כל שכן, איז אוודאי קען א גוי האבן א קנין אין א צווייטנס גוי מעשי ידיים, איז דאס איז די קנין וואס דער פאנגער האט, אינעם גוי אינעם עבד. איי פרעגט די גמרא, ואימא הני מילי בכספא, וואלט איך געמיינט אז דאס איז נאר מיט געלט, פשט טאמער א גוי צאלט געלט פאר א צווייטנס גוי'ס מעשי ידיים דעמאלטס קען ער עס קונה זיין, ווייל פון ווי לערנט מען דאס ארויס, מען לערנט עס ארויס פונעם פסוק וואס מען האט יעצט געברענגט וכי תשיג יד גר ותושב עמך, דארט שטייט אין פסוק מכסף מקנתו, פשט מיט געלט קען א גוי האבן א קנין אין א צווייטע מענטש, אבל בחזקה לא, ווער זאגט אז א גוי קען קונה זיין א צווייטן מיט א קנין חזקה? איז פשט דא ביי רבא'ס ציור רעדט זיך דאך אז דער שבאי דער פאנגער האט נישט געקויפט דעם עבד מיט געלט ער האט אים געכאפט ער האט אים געפאנגען ער וויל עס קונה זיין בחזקה ווער זאגט אז א גוי קען פועל'ן א קנין חזקה אויף א צווייטן? אמר רב פפא ענפערט רב פפא עמון ומואב טהרו בסיחון פשט מען זעהט ביי קרקעות א עבד איז דאך נמשל לקרקעות נדמה לקרקעות די זעלבע קנינים וואס איז שייך ביי קרקעות איז שייך ביי א עבד יעצט מען זעהט אז עמון און מואב זענען נטהר געווארן בסיחון, פשט אין תורה שטייט אז מען טאר נישט פאנגען עמון און מואב, אידן האבן נישט געטארט איינעמען עמון און מואב, פון דעסטוועגן, סיחון, ער האט געפאנגען ער האט געכאפט געוויסע חלקים געוויסע שטחים פון עמון און מואב, און שפעטער ווען אידן האבן איינגענומען סיחון, האבן זיי מיטגענומען מיט דעם די אלע שטחים וואס סיחון האט געכאפט פון עמון און מואב, ס'האט מער נישט געהייסן די שטחים פון עמון און מואב, ס'האט געהייסן די שטחים פון סיחון און במילא האבן אידן דאס געקענט כאפן. איז זעהן מיר דא אז ווען א גוי האט א חזקה אויף א שטיקל קרקע, הייסט עס זיינס, איז די זעלבע זאך ווען א גוי האט א חזקה אויף א צווייטע מענטש, הייסט עס אויך זיינס זעה מיר אז ביי א גוי העלפט א קנין חזקה. איי פרעגט די גמרא אשכחן עובד כוכבים מעובד כוכבים, עובד כוכבים מישראל מנלן, דאס אז א גוי קען קונה זיין א צווייטע גוי אדער א שטח מיט חזקה דאס זעהן מיר טאקע פון עמון און מואב, אבער אז א גוי זאל קענען קונה זיין א איד, און מען מיינט נישט דא א איד מען מיינט אן עבד כנעני וואס אין געוויסע ענינים האט ער א דין פון א איד, ווער זאגט אז א גוי קען אים קונה זיין בחזקה? ענטפערט די גמרא איז דא א ראיה פון א פסוק דכתיב, שטייט אין פסוק די פסוק הייבט דארט אן וישמע הכנעני מלך ערד וילחם בישראל וישב ממנו שבי, ער האט געפאנגען פון אידן א געפענגעניש ער האט געפאנגען א שפחה כנענית, און אז מען זעט אז די פסוק רופט איר אן שבי איז פשט די פסוק האט עס איר אנגעקוקט כאילו זי באלאנגט צו אים, ווי צו און ווי האט ער איר קונה געווען? מיט חזקה, זעהן מיר אז א גוי קען אויך קונה זיין אן עבד כנעני מיט חזקה, און ממילא אזוי האט רבא מסביר געווען פשט ביי אונזער משנה אז דער שבאי פאנגט דעם עבד און מיט דעם איז ער קונה דעם עבד לקנין מעשה ידיו דורך חזקה, און שפעטער דער צווייטער וואס לייזט אים אויס קויפט עס פונעם שבאי און שפעטער ווען דער עבד טובל'ט זיך ווערט ער אינגאנצן זיינס.